מלכים א' פרק י"ז, די פרקים הייבן אונז אן א נייע סיריס פון מעשות, באמת מעשות פון אליהו הנביא, מיט אמאל אונז האבן געלערנט אחאב איז געווארן דער קעניג, אונז האבן געלערנט אז ער האט געטון שלעכט ערגער פון וואס איז געווען ביז דעמאלטס ערגער פון ירבעם, נישט נאר האט געדינט די עגלים פון ירבעם, נאר האט אויך צוגעלייגט האט חתונה געהאט איזבל וואס איז געווען די טאכטער פון מלך צידון און געדינט די געטער פון צידון און געמאכט במות און פלעצער פאר די בעלים פאר בעל וואס איז געווען די גאט פון צידון. און דא מיטאמאל, בעצם יעדע מלך איז געווען א נביא, מען האט געזען כמעט יעדע דור פון געווען א מלך דא א נביא וואס איז געקומען, צו ירבעם איז געווען א נביא וואס איז געקומען, צו בעשא פאר יעדע נביא, פאר יעדע מלך איז געווען א נביא וואס איז געקומען, אליהו ער איז די נביא וואס איז געקומען צו אחאב, שפעטער גייט זיין זיין תלמיד אלישע וואס גייט זיין ווייטער אחאב און נאך ווייטער. דאס איז אבער ער נעמט א תופס מקום לעצמו אליהו הנביא ס'איז דא אפשר די מערסטע פרקים אין ספר מלכים וואס רעדן באריכות וועגן איין מענטש וועגן איין מעשה איז די מעשה פון אליהו און זיין תלמיד אלישע און דא הייבט זיך עס אן און עס הייבט זיך אן אזוי די מעשה ס'איז געקומען אליהו התשבי שטייט נישט תשבי זעט אויס עס איז א פלאץ תשב וואס ער האט געוואוינט פון די שטאט ער איז געווען פון גלעד זעט אויס תשבי איז אין גלעד און קיינער ווייסט נישט קלאר פון ווי ער איז געקומען פון דעם די חכמים מוטשען זיך וועלכע שבט עס איז געווען ווער ער איז געווען על כל פנים אליהו הנביא קומט צו אחאב און ער געבט מאכט אים א שבועה, א שבועה חי ה' אלקי ישראל אשר עמדתי לפניו, דאס הייסט איך בין א נביא איך שטיי פאר גאט איך רעד מיט אים איך דאווען מיט אים ער רעדט צו מיר, און איך נעם א שבועה בשמו אז עס גייט נישט זיין אין די בשנים האלה גייט נישט זיין קיין טל ומטר עס גייט נישט רעגענען עס גייט נישט זיין קיין טל, כי אם לפי דברי איך מאך חוץ אויב איך וועל צוריק ברענגען, זייער אינטערעסאנט, למעשה אין די תורה די גאנצע תורה איז געשטאנען קלאר אין ספר דברים בעיקר אז. אויב מ'גייט טון עבודה זרה גייט נישט זיין קיין רעגן, אונז האבן געלערנט ביז יעצט אין גאנץ ספר מלכים אין גאנץ ספר יהושע שופטים שמואל אז ווען מען דינט נישט די אייבערשטער געשעט מלחמות, אונז האבן נישט געזען כמעט אז ס'זאל זיין אזא זאך אז ס'זאל זיין נישט זיין קיין רעגן, דא איז לכאורה די ערשטע מאל אדער איינע פון די ערשטע מאל וואס מ'זעט דאס, אינטערעסאנט ס'דא רש"י ס'דא אסאך צו טראכטן וועגן דעם. יעצט פארשטייט זיך אז ער האט געזאגט אזא זאך פאר די מלך, מען פארשטייט אז עס איז געשען, מיר גייען זען שפעטער, מען זעט עס איז טאקע געווען א רעב, און אויך פארשטייט זיך אז מען זאגט אזא זאך פאר די מלך אז מען איז נישט וועלקאם דארט, האט ער געדארפט אנטלויפן, שטייט די אייבערשטער האט אים געזאגט ויהי דבר ה' אליו אנטלויפן, ווי זאל ער אנטלויפן? צו נחל כרית. דארט איז געווען א פלאץ, און אייבערשטער זאגט אים בנחל, מהנחל תשתה, זאלסט טרינקען פון די נחל, און עסן וועל איך דיר געבן פון די עורבים, עורבים איז טייטש אדער פייגלעך, א עורב האט געברענגט עפעס אזוי בדרך נס, מיסטעריעז געברענגט אים צו עסן, אדער מיינט עס א געוויסע גרופע מענטשן וואס האבן אזוי געהייסן, ס'דא מפרשים וואס זאגן, איך שלא יהיה ער גייט עסן, דאס הייסט אליהו הנביא האט נישט געהאט קיין נארמאלע דזשאב, ער האט נישט געוואוינט ערגעץ, ער גייט וואוינען דארט אין עפעס א הייל ערגעץ אין ביי די בערג ביי א נחל. דארט גייט ער גייט זאל ער זיך באהאלטן. וכך הווה, געווען דארט, געווען יעדע אינדערפרי פלעגט די עורבים אים ברענגען ברויט און פלייש, ער פלעגט טרינקען פון די נחל, אבער עס האט נישט געלייזט דאס, פארוואס? נחל איז דאך געווען גוט ווייל עס האט געווען דארט וואסער, מען האט געזאגט אז עס איז נישטא קיין וואסער, האט זיך עס אויסגעטרוקענט דער גאנצער נחל, ער האט געדארפט גיין ווייטער, דער אייבערשטער איז געקומען און געזאגט צו אים, ווייטער אלץ קומט מיט דבר השם, גייט צו א שטאט צרפת אשר לצידון, צידון נעבן צידון אדער באלאנגט פאר צידון געווען א שטעטל צרפת, גיי דארט, דארט דא א אלמנה זי גייט דיך אויסהאלטן. שוין איז ער געגאנגען האט אבער נישט געוואוסט וואו צו טרעפן די אלמנה. איז געגאנגען ביים טויער פון שטאט, רש"י זאגט ער האט זיך געלערנט פון פון די אבות אז מען גייט צום ברונעם מען גייט אינדרויסן פון שטאט מען זעט, האט ער געזען דארט א אלמנה זי האט נעמט צאם העלצעלעך האט ער געבעטן געטון אזוי ווי יעקב אבינו האט געטון אזוי ווי אליעזר עבד אברהם האט געטון, געבעטן זי זאל אים געבן אביסל וואסער אין איר כלי און ער טרינקען, האט זי געזאגט נו, זי גייט אים ברענגען, האט ער געגעבן בעטן אפשר געסט מיך אביסל ברויט, ער האט פארשטאנען אז אפשר דאס איז די אלמנה וואס מ'האט אים געזאגט אז זי גייט אים אויסהאלטן, האט זי געזאגט חי השם איך האב נישט, איך האב נישט קיין ברויט, איך גיי איך האב ממש אינדערהיים א קליינע מלא כף א הענטל פון קמח געבליבן מעהל אינדערהיים, מיט אביסל אויל, איך גיי, איך נעם צאם יעצט אביסל העלצעלעך, איך גיי מאכן דעם א פייער, איך גיי באקן א א עוגה, א קוקי, א שטיקל ברויט, פאר מיך און מיין זון, און דאס איז דאס, נאכדעם גייען אונז שטארבן, ווייל ס'נישט דא מער. האט אליהו געזאגט, פארט, זארג דיך נישט, קום, עסט טוהן טאקע אזוי טוהן, עסט צאמנעמען די העלצעלעך, מאכן א קליינע קיכל, אבער עסט מיך געבן קודם פאר דו געסט פאר דיין זון עסטו געבן פאר מיר אביסל פון דעם קיכל אפילו ס'איז ממש איר לעצטע שטיקל איר לעצטע שטיקל מעל זי האט גארנישט אבער איך זאג דיר צו חי השם כה אמר השם איך זאג דיר צו אין די נאמען פון דער אייבערשטער אז ס'וועט נישט אויסגיין די די קליינע ביסל קמח און די קליינע ביסל אויל גייען בלייבן ביז ס'וועט צוריק אנהייבן צו רעגענען ביז די רעב וועט אוועקגיין. שוין וכך הוה, זי איז געגאנגען, געמאכט א קיכל פאר אים, און ס'איז טאקע האט זיך נישט געענדיגט די אויל און די קמח האט זיך נישט געענדיגט, אזוי ווי דער אייבערשטער זאגט, און זעט אויס אז אליהו האט אויך אים געהאלפן אויך פון דעם זעלבן קריגל און פון דעם זעלבן קמח. יעצט, אינצווישן, ער וואוינט דארט ביי די אלמנה, איז געשען א מעשה, די זון, איר זון, וואס מ'האט יעצט גערעדט פון, איז קראנק געווארן, אזוי קראנק געווארן עד אשר לא נותרה בו נשמה, ער איז כמעט געשטארבן, ער איז אינגאנצן געשטארבן, שוין, אויסגעגאנגען. איז זי געקומען צו אים און געזאגט אזוי מה לי ולך איש האלהים וואס האב איך מיט דיך ביסט געקומען צו מיך להזכיר עווני ולהמית את בני ס'נישט קלאר וואס איז די טענה ווייל די איש אלהים ווייל די נביא איז ביי איר שטארבט איר זון רשי זאגט צו ס'מאכט ס'מאכט א קטרוג אויף א מענטש אז עס נעבן אזא צדיק ביסטו זעסטו אויס א שוואכערע צדיק זעסטו אויס א רשע איך ווייס נישט קלאר על כל פנים זי האט אים באשולדיגט אז ס'איז וועגן אים אז איר זון שטארבט און ער האט טאקע גענומען דעם אחריות ער זאגט גיב מיר דעם יונגל האט ער אים גענומען און מ'האט גענומען דארט די עליה דארט האט ער געוואוינט. אויף א שטאק, און ער האט גענומען דעם יונגל און געלייגט אויף זיין בעט, און ער האט געדאווענט, געזאגט, רבונו של עולם, השם אלוקי, די אלמנה וואס איך וואוין מיט איר, גייסטו איר הרג'ענען, וואס איר קומט זיך עס אויכעט, כאילו איך ווייס, פארשטיי מילא, דו מאכסט א רעב, ישראל דינט עבודה זרה, אבער זי איז דאך א גוטע פרוי, זי העלפט מיך. און ס'שטייט אזוי, ויתמודד על הילד שלש פעמים, ער האט זיך געזעהט וואס געווען, ארויפגעלייגט, ער האט געלעגן אויף דעם יונגל, ביי אלישע שטייט שפעטער קלארער, ער האט געלייגט איינע פון איינע, פיו על פיו, כאילו אזוי ווי מען מאכט סי פי אר, כאילו, איך ווייס, ס'איז אפשר א נס, אבער כאילו געמאכט אזא סארט זאך בתפילה, דריי מאל, די אייבערשטער תשוב נא נפש הילד, געב אים צוריק זיין נשמה וכך הוה, די אייבערשטער צוריקגעגעבן די נשמה, און אליהו נעמט דעם יונגל, נעמט ברענגט אים אראפ פון שטאק, ער גיבט עס פאר די מאמע, און ער זאגט דא האסטו א לעבעדיגע יונגל, און וואס זאגט די פרוי, אה, יעצט ווייס איך אז דו ביסט טאקע איש אלהים, אז דבר השם בפיך אמת, אז דו זאגסט די אמת, און מען ווייס זעהט טאקע אז דו ביסט א איש אלהים, האסט מחיה מתים געווען מיין זוהן.